לאמיר צוריק גיין, ארויס נעמען די אלף בינה, לערנען אלף בית. בינה, טראכט אריין. אלף בינה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה יהיו לרצון אמרי פי, והגיון ליבי לפניך, השם צורי וגואלי. יהיו נא אמרינו לרצון לפני אדון כל. העלאו און וועלקאם צו עפיסאוד נאמבער פינף פון א' בינה. איך זעץ מיך אראפ און מ'גייט איבער די. זאכן וואס מ'האט געלערנט אין די לעצטע וואך, די בעיסיק זאכן, די סימפל זאכן וואס מ'האט געלערנט די לעצטע וואך אין א' בינה, מ'לערנט עס איבער און מ'טרייט צו פארשטיין טיפער, און מ'טרייט צו סימפליפייען שווערע זאכן און לערנען די מינינג פון טיפע זאכן. סאו די וואך איז פרשת שמות. די וואך איז פרשת שמות, און אונז לעבן מיר מיט די סטארי פון די פון די שבטים, פון אברהם יצחק ויעקב, די גאנצע סדר בראשית איז געווען האו ווי קעים אבאוט, איז געווען קודם וויאזוי די וועלט די אייבערשטער האט באשאפן די וועלט, די ערשטע רש"י בשביל ישראל שנקרא ראשית, בשביל התורה שנקרא ראשית, האט די באשעפער באשאפן די וועלט וועגן די אידן, די אידן ווערן אנגערופן ראשית, די ערשטע זאך. באשעפער האט באשאפן די וועלט, אלעס די ערשטע זאך וואס די באשעפער האט געטראכט פון וואס ער האט באשאפן איז געווען אידן, ווען ער האט אנגעפאנגען באשאפן די וועלט ווען ער קריעיטעד די ערשטע זאך וואס ישראל עלו במחשבה תחילה ערשטע זאך האט ער באשאפן די אידן, און אלעס נאכדעם די גאנצע וועלט און אלע עולמות איז אלעס באשאפן וועגן די אידן און וועגן די תורה, און ווען אונז ליינען מיר די סטארי פון בראשית. פון אברהם, יצחק, ויעקב, נח, די תיבה וויאזוי אונז זעמיר האו ווי קעים אבאוט די צוועלף שבטים, ס'איז געווארן א כלל ישראל, ס'האט זיך צוטיילט אין צוועלף שבטים, און נאך וויאזוי די שבטים זענען, די מעשה מיט יוסף, און וויאזוי די שבטים זענען אנגעקומען אויף מצרים. די גאנצע מעשה איז אז יעדער איינער דארף, יעדער איינער רילעיט צו זיך די סטארי פון יוסף הצדיק, די סטארי פון פון פון פון יעקב מיט לבן, וויאזוי יעקב האט געדארפט אויסהאלטן מיט א פאפער, זיין אין אזא וועלט אין א ריאליטי וואס האט בכלל נישט זיינס, יעקב אבינו וואס קומט פון יצחק וואס קומט יעצט פון פערצן יאר פון שם ועבר, דארף אויסהאלטן פון א פאפא ווי לבן. אונז לעבן מיר אריין די מעשה צו אונז. און מען קוקט ווי שטיי מיר דא צו יעצט אין די פרשה. יעקב אבינו איז אוועק, פאריגע וואך סוף סדרה, יוסף איז אוועק, די שבטים זענען צוריק געגאנגען אויף מצרים, און וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההיא ויקם מלך חדש. די אידן זענען אריין די וואך. אין גלות מצרים. ס'איז איינע פון די גלות'ן וואס איז די מעין גלות ווי ס'שטייט אלע גלות'ן זענען געווען אין גלות מצרים אז גלות מצרים האט ענטעילד אין זיך האט געהאלטן אין זיך אלע גלות'ן. און אונז פאנגן מיר אן לערנען וואס איז גלות מצרים, אונז ווייסט מיר אז פסח ביינאכט ביים סדר זאגט מען חייב אדם לומר א מענטש איז מחויב צו זאגן, א מענטש איז מחויב צו זעהן, כאילו הוא יצא ממצרים, כאילו ער איז ער אליינס איז ארויס פון מצרים, און זאג מיר אויך ביי די הגדה הרי, ווען נישט דער באשעפער וואלט אונז דעמאלטס ארויס גענומען הרי אני ובנינו ובני בנינו וואלטן אונז און אונזערע קינדער און אונזערע קינדס קינדער אלע געווען אין מצרים, און אונז דאנקן די אייבערשטער א גאנצן צייט, יעדע מצוה וואס מען טוט איז זכר ליציאת מצרים, מען טוט אן תפילין צו געדענקן די זרוע הנטויה, מען זאגט יעדן טאג אז ישיר. גאנצע צייט ביים דאווענען, ציצית, זכר ליציאת מצרים, אני השם אלקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, פרייטאג צונאכטס ביי קידוש, זכר ליציאת מצרים, דאווענען, זכר ליציאת מצרים, אלעס, עווריטינג ווי דו איז זכר ליציאת מצרים. אונז לאזן זיך יעצט אריין אין די פרשה און די סדרה פון ווי די אידן גייען אריין אין מצרים, און פאנגען אן די פראסעס דורכאויס די נעקסטע וואכעדיגע סדרה פון גלות מצרים ביז גאולת מצרים. סאו לאמיר אביסל בעסער פארשטיין. און די וואך האט ער געזאגט וואס איז גלות מצרים פאר מיך? ווער איז פרעה פאר מיך? וואס איז גלות מצרים פאר מיך? ווי שטימט עס אויס אין מיין לעבן? ווי דאנק איך יעדן טאג דעם אייבערשטן און און מיט אזא אז ער האט אונז ארויסגענומען פון מצרים וואט איז דיס? ווי ווי איז עס אין מיין לעבן? סאו אונז האבן מיר נאכגעזאגט פאריגע וואך פון בעל שם טוב, א ספק, דאובט, איז בגימטריא עמלק. ווייל דאס איז קליפת עמלק, דאס איז די עמלק וואס יעדע מענטש האט אין זיך וואס ער דארף אויסמעקן. וואס איז מצרים? וואס איז וואס איז פרעה? וואס איז גלות מצרים? סאו די הייליגע ארי הקדוש איז אונז מסביר אז די מקור פון דעם איז אין זוהר הקדוש און שוין אין אלע אנדערע פלעצער אין תורה, אז א מענטש איז אויף זיך איז געבוירן געווארן מיט א צלם אלוקים, אונז האבן אין זיך אלע עשר ספירות. אונז האבן מיר די חכמה בינה דעת, כתר חכמה בינה וויטש איז די מוחין, דאס איז די די די אין אונזער גשמיות'דיגע פארם די די מחשבה, די חכמה חלק פון די מחשבה, די בינה חלק, מען קען יעדע זאך צונעמען, באט אין דזשענעראל מיינט דאס די מחשבה, און דאן האבן אונז אונזערע מידות, חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות וואס דאס איז אונזער באדי, סיי אונזערע מידות אונזערע אונזערע. אימאושענס, און סיי אונזער אונזער אונזער פיזיקעל באדי, די רעכטע האנט איז חסד, די לינקע האנט איז גבורה, ווייל אונז זעמער געבוירן מיט א צלם אלקים, אונז זעמער באשאפן אין די אימעדזש פון באשעפער כביכול, סאו און ווי קומט אריין קליפת פרעה? זאגט אונז די הייליגע אר"י הקדוש אז פרעה איז די אותיות עורף, עיין. רייש ענד די פיי. און פרעה איז די אותיות עורף עורף מיינט די בעק עם קשה עורף א הארטנעקיג פאלק די בעק אוו די נעק ווי ס'איז די גענאק די עורף דארט זיצט פרעה און וואס טוט פרעה? סאו אונז ווייסן מיר אזוי. מ'צוריק בעקן אביסל שמועסן. וואס אונז האבן גערעדט, א איד קומט אראפ אויף די וועלט, אונז זעמער באשאפן געווארן, אונז זעמער די ערשטע זאך וואס איז באשאפן געווארן, ישראל עלו במחשבה תחילה, אונז זעמער חלק אלוקי ממעל ממש, אונז זעמער נישט פון די וועלט, אונז זעמער נישט פון די פיזיקעל רעלם, אונז זעמער עפעס סאך סאך סאך העכער, אונז זעמער העכער פון מלאכים, פון עולמות עליונים, העכער פון אלעס איז אידישע נשמות חצובה מתחת כסא הכבוד, ארויסגענומען פון די העכסטע פלאץ פון תחת כסא הכבוד. יעדער מענטש פאר מיך, איך בין א חלק אלוקי ממעל, און איך איידענטיפיי מיט מיין חלק אלוקי ממעל, און ווען איך איך בין אין א מאמענט וואס איך בין, איך זעץ מיך אראפ און איך און איך בין נישט אין די הו הא פון די וועלט, פון וואס גייט פאר אין אונזער מח און אונזער הארץ, די צומישעניש, די כאאס וואס איז צו לעבן אויף די היינטיגע וועלט. קאנסטענט נאטיפיקעישאן און מעסעדזשעס און ביזינעס און דיזינעס און ענקזייעטיס און דזשאסט וואויסעס אין די העד א גאנצן טאג וואס רעדן אלע מינע וועגן און אלע מינע וועגן פון פילן ווען איך בין פרעזענט און איך האב א רואיגע מאמענט און איך פארגין מיך עס און איך טון אריין צו די חלק אלוקי ממעל און איך אידענטיפיי מיך אלס די חלק אלוקי ממעל און איך פרעג מיך די קוועשאן. וואט איז איט? וואס איז עס דעט איי טרולי דיזייער? וואס איך וויל איבאוו אלעס? וואס וויל איך עכט? וואס איז מיין עכטע אמת'דיגע רצון העכער פון אלעס? וואס איז מיין רצון וואס ווען איך אלעס וואס איך טו.

ווען איך פרעג מיך די קוועשען און איך זע די שיין די לעכטל וואס מיין חלק אלוק ממעל וויל באמת אויך וואס ער וויל זיך עקספרעסען און זיין נאנט צום אייבערשטען האבן קרבת אלוקים קענען גרויס מאכן די באשעפער אויף דעם וועלט טוהן די ריכטיגע זאך זיך קאנעקטען צו קדושה און צו הייליגקייט. און דאס איז יעדע אידישע נשמה צו וועם איך האב נאר אמאל גערעדט וועגן זיין דיפעסט דיזייער קומט יעדעס מאל ארויס, יעדע אידישע נשמה קומט ארויס די זעלבע זאך, יעדער עקספרעסט עס אויף זיין יוניק און ביוטיפול וועג ווייל יעדער האט זיין פארט פון די קרוין וואס ער דארף בויען, יעדער האט זיין יוניק ביוטיפול פארט פון וואס ער דארף געבן, סאו דער באשעפער געבט פאר יעדן איינעם א יוניק דיזייער און א יוניק וועג פון עס עקספרעסן. אבער יעדנס דיפעסט דיזייער איז ער וויל האבן גוטע קינדערלעך, פארוואס וויל מען האבן גוטע קינדערלעך? צו מאכן נחת רוח פארן באשעפער, דיפ דיפ דאון וויל מען אונז פרייליך מאכן דעם באשעפער, און אונז זאג מיר עס ביי סליחות מיט קאנפידענס, אונז זאג מיר נישט קיין ליגנט, שטעל מיר זיך גראד אריין ביי סליחות אונז זאג מיר בושנו ונכלמנו ווי אר סאו עשעימד אונז האמיר קוים וואס קען מיר בעטן, אבער דא זאג מיר עס מיט קאנפידענס אז הכל חפצים ליראה את שמך, יעדער איינער וויל. רעספעקטן און מורא האבן פון דיין נאמען און טון דיין רצון מיט א קאנפידענס און הכל מיינט יעדער איינער, דער איז נאו עקסקלוזשען צו הכל, הכל חפצים ליראה שמך, יעדע איד זאל זיין די מאוסט פארשטופסטע איד אין די וועלט, אויב האט ער א חלק אלוק ממעל, זיין דיפעסט דיפעסט דעזייער, די זאך וואס זיין נשמה לעכצט צו, איז זיך צו קאנעקטן צום אייבערשטן, צו זיין דבוק אינעם אייבערשטן, צו מאכן א נחת רוח פארן אייבערשטן, צו גרויס מאכן די באשעפער'ס נאמען אויף די וועלט, יעדער אויף זיין יוניק און ספעסיפיק וועג. און פאריגע וואך האבן אונז גערעדט אז ווען א מענטש איז אליינד מיט זיין דעזייער, ווען א מענטש איז גראד מיט זיין דעזייער, ווען א מענטש שטייט אויף אינדערפרי און געדענקט זיין דעזייער, און לעבט מיט זיין דיזייער, און חזר'ט זיין דיזייער, און יעדע זאך וואס ער טוט גייט through די פילטער פון זיין דיזייער, איז דעמאלטס קומט מען אן צו די דיזייער און אלעס אין די וועלט רוקט זיך און מאכט פלאץ אז דאס זאל קענען געשען, ווייל די גאנצע וועלט איז נאר באשאפן געווארן פאר דעם. די איד זאל קענען עקספרעסן זיין דיזייער פון זיך קאנעקטן צום אייבערשטן, דאס איז די ריזן פארוואס דער באשעפער האט באשאפן א וועלט, פארוואס ער האט באשאפן אלעס אין די וועלט, פארוואס ער האט באשאפן אלע אנדערע מענטשן אויף די וועלט, און אלע טעקנאלעדזשי און אלעס און אלעס וואס ער האט באשאפן איז נאר פאר דעם אז א איד זאל קענען עקספרעסן זיין דיזייער אויף די וועלט און זאל מען קענען מאכן תיקון העולם. סאו ווי יעצט ווען א מענטש פאנגט אן לעבן מיט זיין דיזייער און אריינטאנען מיט זיין דיזייער און עס חזר'ן און עס האלטן אין פראנט פון די אויגן אימידיעטלי נאכדעם דזשאמפט ארויס א דאוט אבער ווער זאגט אז דו ווילסט עס טאקע? דאס ווילסטו עכט? קוק ווי דו קוקסט אויס קוק וואס דו טוסט א גאנצן טאג און ווען אפשר ווילסטו נאר דאס וועגן דו האסט מורא און אפשר ווילסטו נאר דאס וועגן דאס ענד קוועשאנס מען קען זיצן און רעדן.

דאס לערנט אונז די הייליגע אר"י הקדוש אויס, דאס איז פרעה, דאס איז וואס זיצט ביי די עורף קעגן איבער ווי דעת איז, און טשאוקט די דיזייער, טשאוקט פון די דיזייער, די די ביוטיפול thought און די ביוטיפול רצון פון אראפגיין פון די מוחין פון חכמה בינה דעת אריין דורך די האלז.

און ווארפט אריין דאוטס און דזשאדזשמענטס, ביסט נישט גענוג גוט פאר דעם, וואס עפעס דו, לאז עס פאר א צווייטן, ווער האט דיך געפרעגט, אלע מיני דזשאדזשמענטס אויף יעדע מיני זאך אין די וועלט, איך קען נישט מיסן מיינע דזשאדזשמענטס, יעדע מענטש האט זיין יוניק סעט אוו פון דזשאדזשמענטס און דאוטס און ספיקות און טינגס פון די פאסט, דאס איז פרעה. דאס מיינט אז ווען אידן זענען געווען אין מצרים לערנט אונז די זוהר הקדוש און די חסידישע ספרים אויס אז די דעת איז געווען אין גלות. די דעת, די אווערנעס, די קאנטשעסנעס איז געווען אין גלות. פרעה האט געטשאוקט די אידן'ס דעת, די אידן זענען געקומען פון אברהם יצחק ויעקב צוועלף שבטים געלעבט מיטן אייבערשטן. און פלוצלינג זענען זיי ארויסגעקומען פון מצרים און זיי האבן געהאט טענות און זיי האבן געהאט קוועשאנס זיי האבן נישט געגלייבט און זיי האבן געהאט משה רבינו זיי האט פרעה געמאכט? דאס איז סאמטינג עקסטערנעל ס'איז נישט די איד אליינס ס'איז א פרעה וואס זיצט אין דעם אין די איד אין מיך און טרייט צו טשאוקן מיינע פיור טאוטס און מיינע דעזייערס סאו די ערשטע זאך איז די דעת צו וויסן צו זיין אוועיר. צו באפרייען די דעת און צו זיין aware אז דאס איז נישט איך, דאס איז נישט א צד אין מיך, איך האב נישט קיין חלק קיין פארט אין מיך וואס האלט עכט אזוי, וואס דאוט עכט מיין דעזייער, וואס האלט עכט אז איך דארף עס נישט טון, איך קען עס נישט טון, איך זאל עס נישט טון, איך זאל, די דזשאדזשמענטס אויף מיך. ביקאז יעדעס מאל איך קום דאון צו מיך, צו די עסענס פון ווער איך בין, ווען איך האב א גוטע מינוט ווייס איך וואס איך וויל. סאו איך ווייס וואס איך וויל, ס'איז עפעס אינדרויסן פון מיך, ס'איז א קליפה וואס הייסט פרעה, א גלות אין וואס איך בין אין, וואס האט עקסעס אין מיין ברעין און דזשאסט שיסט אריין טאוטס דארט און דאוטס און דזשאדזשמענטס, און איך דארף עס זעהן עז סאמטינג סעפערעט, עפעס אפגעטיילט פון מיך, און וויסן אז דאס איז נישט איך, דאס איז פרעה ספיקינג.

רעזיסטענס זאמס צו טון עניטינג, אפילו א טאג וואס איך שטיי שוין יא אויף אינדערפרי און איך וויל מיך שטעלן דאווענען, און מיט א געשמאק און מיט א בא'טעמ'טקייט און איך שטעל מיך אראפ און צו מיר קומט אונטער א רעזיסטענס און איך פיל נישט לייק איט נאכדעם. אדער ווען איך וויל טון א גוטע זאך, ס'קומט אריין א קוועשאן, א רעזיסטענס, א דאוט, א דזשאדזשמענט, א פילינג, און איך פיל עס נישט. די רעזיסטענס האבן דאס איז וואס אונז בויט אונז דאס איז וואס פושט אז אונז ווער מיר שטערקער אונז פוש מיר צוריק ווי אווער קאם איט און דורכן איבערקומען און איבערקומען און דורכגיין די רעזיסטענס פון דעם ווער מיר אונז פון דעם וואקס מיר אונז אויס די אידן האבן דורכגעארבעט אין גלות מצרים שטייט פון ארי הקדוש האבן אויסגעארבעט. זיי, זייער, זייער, זייער באדי, זייערע גופים, זייערע נשמות וואס מ'איז דורך געגאנגען די צערייבעניש וואס מ'איז צעריבן געווארן פון די גלות פון פרעה, פון די טשוקענעס פון די דעת, און עס איבערקומען און נאך אלץ ווילן און נאך אלץ גלייבן און דזשאסט ארויס וואקן פון מצרים. דאס האט געבויט כלל ישראל און געמאכט רעדי פאר קבלת התורה. אין די וואכעדיגע סדרה ווערט געבוירן משה רבינו. משה רבינו איז געווען די משיח פון מצרים. ער האט אויסגעלייזט די אידן פון מצרים. ער האט ארויסגענומען די אידן פון מצרים. משה רבינו איז דעת. משה רבינו איז געווען די אפעסיט, משה רבינו האט האט האט האט איז נישט ער איז נישט געווען אין די מיטשעניש, ער איז געווארן אויפגעצויגן אין פרעה'ס פאלאץ, ער האט געזעהן די פיקטשער פון אינדרויסן, ער האט געהאט די עוועירנעס, וואס איז געשעהן דא, די אידן זענען געווען ביזי לויפן פיתום און רעמסס אין זייער גלות, ארום געלויפט, משה רבינו האט געהאט די עוועירנעס פון דרויסן וואס גייט פאר דא, דאס איז בני ישראל, דאס איז אידישע קינדער. משה רבינו איז געווען א פאסטוך וואס איז נאכגעלאפן יעדע איינציגסטע שעפעלע. און ער קומט צוריק און זאגט, וואס גייט פאר וירא בסבלותם, ער האט געזען די פעין פון זיינע ברידערס, אפילו ער האט עס נישט עקספיריענסד באט ער האט עס פון דרויסן ער האט עס געזען, את ענינו ואת לחצנו, די פרעשור און די פעין און די ענגסט און די עגעני פון גלות מצרים.

מיט די וואויסעס אין אר העד וואס קוועשטשענען אווער פיורעסט און דיפעסט דיזייערס, אונזערע אונזערע ריינסטע רצונות, אונזער אמת'דיגסטע חלקים פון אונז, וואס ווען ס'איז נישט דא קיינער ס'איז צווישן מיך מיטן באשעפער, ס'איז די מאוסט אמת'דיגסטע מאמענט, וואס בעט איך אים? פאר דעם. און איך זאל קענען רעקאגנייזן אז די פרעה די מחשבות וואס טשאוקן די רצונות און די פיור מחשבות און די פיור געפילן אז דאס איז עקסטערנעל דאס איז פרעה דאס איז עפעס פון אינדרויסן און אונז זאלמער פילן די גלות מצרים וואס אונז זעמער אין אז אונז זעמער טרעפט אין דעם און אונז זאלמער מתפלל זיין. ויאנחו בני ישראל מן העבודה קשה, געגעבן א קרעכץ צום אייבערשטן, באשעפער ס'איז אזוי שווער די דזשאדזשמענטס, די דאוטס, די פיער, די פחד, די ענקזייעטי, די צומישעניש, די קעיאס אין וואס אונז לעב מיר אין, אונז לעב מיר היינט ממש אין א צייט וואס די דעת איז אין גלות, די קאנטשעסנעס פון מענטשן איז פארכאפט, ס'איז קאנעקטעד צו די, ס'איז קאנעקטעד צו די דיווייסעס, און מען פיטערט אינפארמעישן פאר די, פאר די מח פון אלע מינע, אלע מינע שטותים גייען אריין דארט, און מען, און מען איז נישט עוועיר פון וואו איז, וואו זעמער אונז, ווער בין איך, וואס טו איך, מען ווערט פארכאפט, מען גייט ארויס אין די וועלט, און די וועלט שאקלט זיך, ס'טוט זיך א נייעס. און קאוויד און געזעצן און נייע זאכן טשעינדזשן זיך די גאנצע וועלט שאקלט זיך מ'קען יא פארן מ'קען נישט פארן ארויף און אראפ און מ'קען אזוי ווערן פארכאפט אין די ניטי גריטי אין די קליינע דיטעילס פון די וועלט און ווערן ענקשעס און מוט האבן צו פחד'נען און צו מורא האבן און אריינצוגיין אין די גאנצע ספין וויטש איז מאר ענקזייעטי און מאר פיערס און מאר ענקשעסנעס. מען קען געבן א קרעכץ פון די גלות מצרים, זאגן ויאנחו בני ישראל, מען זאל שרייען צום אייבערשטן, וישמע ה' את נאקתינו, אונזער געשריי, און זיך ריעליינען מיט די דיזייער, און זיך צוריק דערמאנען, און ווערן פרעזענט, זיך אפגעוואוינען פון נאכלויפן די שטראם פון די וועלט, די וועלט איז פול מיט ענקזייעטי. די וועלט איז פול מיט פול מיט דזשאסט ענקשעסנעס, קען פון דעם ארויסטונען, זעמער נישט דא, די נייעס איז טעמפארערי, די גאנצע וועלט איז טעמפארערי, די נייעס איז נישט נוגע יעצט פונקטליך, אדער עט ליעסט נעמען אביסל צייט פאר זיך און זיך אראפזעצן און ווערן פרעזענט מיט זיך אליינס און זיך צוריק דערמאנען ווער בין איך, וואס בין איך דא פאר, וואס איז מיין דיזייער, וואס וויל איך, וואו וויל איך אנקומען, און גיין מיט עס. גיין מיט עס דזשאסט פאלאו יור דעזייער ווילסט דאך עס, פאלאו עס, איך וויל עס, לאמיך עס פאלאוען. און זאל דער באשעפער העלפן זאל מען קענען טאקע זוכה זיין צו ספאטן פרעה און נישט צו זיך איידענטיפייען מיט אים, און צו קענען פאלאוען אונזערע דיפעסט רצונות, אונזער פיורעסט ווערזשען פון אונזער רצונות. און קענען און קענען זיך באפרייען פון דער גלות מצרים, קענען ארויסנעמען די דעת פון גלות, צוביסלעך צוביסלעך באפרייען די דעת, ברענגען א גאולה פרטית, זיך אליינס באפרייען, ארויס טשעקן פון גלות און אריין טשעקן אין גאולה. במהרה בימינו אמן. סאו, איבערצושמועסן א טראפיטשקעלע און צו אריינצוגיין טיפער און פארשטיין קלארער גלות מצרים און פרעה און האו איט ריפלעקטס אין אונזער לעבן, לאמיך הערן יענקי וואט איז יור טאטס?
ס'איז ביוטיפול צו האבן די אווערנעס צו וויסן אז די נחש די שלאנג איז פרעה דעט איטס עקסטערנעל אז ס'איז נישט אונז. צו האבן די אווערנעס איז די ערשטע סטעפ צו קענען אנפאנגען טשוזן דיפרענטלי, צו קענען אנפאנגען זעהן וואס נאך איז דא. ביסיידס אלל די פעיר די קאנפיוזשן מיט אלע זאכן וואס גייט פאר ארום אונז אין די דרויסענדיגע וועלט אריינצוקומען צוריק אין אונזער הארץ און אונזער דעזייערס וואס אונז האמיר און טשוזן קאנסטענטלי און קווייעטן די מיינד דורכן לערנען דאווענען מעדיטעישן. סאו מעני דיפרענט פארמס, דיפרענט וועגן וויאזוי מ'קען מ'קען אויסשטעלן די די די פארוי, די נויז אין די קאפ. און די מער אונז טוהן מיר דאס, די מער אונז קען מען אויסשטעלן די נויז און די קאנפיוזשען, די מער זעמיר אונז אויף אונזער וועג פון פון לעבן א לעבן וואס איז. רואיג, א לעבן וואס איז וואס איז קאם, א לעבן וואס מ'איז העפי, א לעבן וואס מ'קען זיין פולי זיך, די גיפט וואס די אייבערשטער האט אונז געגעבן אלע, אז אונז זעמיר א חלק אלוקי ממעל, און זיין דאס, זיין דאס מער און מער, טאמער ס'נאר אפאר מינוט א טאג. איז שוין א ישועה סאיז א פעטוועי צו וויסן אז כהאב שוין דאס שוין יעצט עקספיריענסד כזעה סדא א וועג סדא א פאסיביליטי פאר מיך אנצוקומען דארט פאר מיך צו זיין אין א וועג ווי כדארף נישט און כבין נישט קאנטראלד ביי די פרעה ווייל סאיז. איינע פון די וועגן ווי דו קענסט עס אנקוקן ס'איז ס'איז ס'איז אזא פרעה ס'איז אזא סמאוק און מען פושט אוועק די סמאוק פושט אוועק די פרעה קענסטו עס זעהן האסטו די קלארקייט. Wow Wow א ערליכע איד האט מיר געזאגט לעיטלי אז ווען מען וויל קוקן וואס איז די חשוב'סטע זאך קוק וואס די יצר הרע פארלייגט זיך די מערסטע זאל נישט טוהן. זאך וואס די יצר הרע פארלייגט זיך די מערסטע יעצט, עז אוו נאו, איז אז מענטשן זאלן נישט זיין פרעזענט, איז אז איך זאל נישט זיין פרעזענט, פון יעדע מין וועג ווי אזוי ס'איז דא, די פאונס, די די די ביזינעסס, די וועלט, די דזשאסט קאנסטענט קעיאס וואס גייט אן, די טווענטי פאר אווער סייקל פון פון זאכן, ס'איז אגאנצן צייט דא וואס צו טון, מ'קען זיין נישט באורד אגאנצן טאג. סקרין טיים אויפן פאון קען זיין שעות, און דאס איז סטראגעלס דעט עווריוואן, יעדער איינער, איינער מער איינער ווייניגער, איינער אזוי איינער אזוי, באט מיט די טעקנאלעדזשי וועלט, און ווער רעדט נאך פון ווי מען גייט מיט מעטעווערס און כ'ווייס ווי ס'גייט, באט עז אוו נאו די יצר הרע פארלייגט זיך די מערסטע, ער זאל נישט זיין פרעזענט, ער זאל גאנצע צייט ארום לויפן, א גאנצע צייט טראכטן פון וואס איז געווען אדער וואס גייט זיין, וואס דאס איז נייעס, אדער זאגט ער דיך די פעסט, אדער פארציילט ער דיך די פיוטשער, די נייעס העז זיראו טו סעי אבאוט די פרעזענט מאמענט,
און די סטעטוס איז אויך אדער עפעס וואס איז געווען אדער עפעס וואס גייט זיין,
יעצט איז יעצט. די איינציגסטע זאך וואס אונז האמיר איז די יעצט, איז די נאו, דאס איז די איינציגסטע זאך וואס.

דיס איז הו איי עם, יא איך לעב אויף א פיזיקעל וועלט, איך דארף ארבעטן, איך דארף קאמיוניקעיטן מיט מענטשן, איך דארף מיך ארום דרייען, איך קום איך גיי, טינגס העפען, איך פארליר מיך, איי מין איך פאר אריין אין כאאס און איך ארבעט ווי א ראבאט, יעס, באט פינף מינוט א טאג, צען מינוט א טאג, מיט מיין קאפי, נעם איך נישט מיט מיין פאון, מיין קאפי, אינדערפרי קוק איך אויף די ביימער, איך באטראכט די בריאה, איך פיל די ענערדזשי פון די היינטיגע טאג, בין פרעזענט. אפילו א מענטש טוט נאר דאס האט ער שוין געטשוזד דאס, דאס איז הו איי בין, דאס שוין טשעינדזשט זיין גאנצע טאג. יא און ס'איז דא, ס'איז דא זייער אסאך אזעלכע מינע פרעקטיסעס וואס מענטשן טוען, עספעשעלי צופרי אויפצושטיין, די ערשטע זאך מ'שטייט אויף צופרי זאגט מען מודה אני, איז איז פאנגט מען גלייך אן מיט גרעטיטוד, מיט טענקס, מיט מיט כ'לעב, סאו לעבן דאס, קאנטיניוען דאס ביז אונז גיימער. ס'איז טאקע אונז גיימער אריין אין אפיס אונז גיימער אריין צום ארבעט אונז אונז וואטעווער ווי דו ווי ווי אונז אונז זעמער מער ארומגענומען מיט מיט די פיזיקעל וועלט באט ביז מ'קען ביז מ'קומט אן דארט די די די צייט וואס מ'האט אויב ס'איז צען מינוט פינעף מינוט זיך זיך האלטן אין א סטעיט אין א וועג וויאזוי צו זיין צו זיין העפי צו זיין פרייליך. ממש ס'איז דא אסאך סטאדיס דא פאר דעם, מענטשן וואס האבן דאס אסאך צענומען, און מען קען דאס נעמען פון פון תורה פון חסידות רעדט אסאך וועגן דעם, איז ווען מען איז מען איז פרעזענט און מען איז מען איז מען איז אין די סטעיט פון פון גרעטיטוד פון פון העפינעס פון עפרישיעשאן דעמאלטס. צינד מען אן די די די ניוראנס צינד מען אן די די די פון פון פון אונז ברענג מען אריין די לייט אין אונז און דאס אפילו ווען אונז זעמער יא אינדרויסן האבן אין אונז דאס. ווי שאו אפ וויט דעט. קארעקט. ס'מאכט אונז רואיגער ס'מאכט אונז פילן מער מער גראונדעד מער זיין זיין פרעזענט.
הייליגע בעל שם טוב זאגט אז אלעס. ס'איז דא א כלל אין די גמרא הכל בתר רישא אלעס גייט נאך די קאפ, ווי די קאפ איז דארט גייט, און די בעל שם טוב לערנט אונז אויס אז דארט ווי א מענטש'ס מחשבה איז, דארט איז מען עקטשולי, ביקאז איך בין נישט מיין באדי, איך בין מיין חלק אלוקי ממעל, ווערעווער מיין חלק אלוקי ממעל לייגט זיין מחשבה, גייט זיין ענערדזשי דארט און דארט בין איך. סאו ווען מ'שטייט אויף אינדערפרי די ערשטע זאך זאגט די בעל שם טוב די ערשטע זאך וואס מ'רעדט ארויס פון מויל, די ערשטע דיבור, די ערשטע מחשבה, און די ערשטע מעשה, שטעלט אוועק די טאג. סאו פאר דעם ווען ס'שטייט מען אויף זאגט די בעל שם טוב די ערשטע זאך זאגט מען מודה אני, מען נוצט די דיבור צו דאנקן, די ערשטע ווארט איז מודה, איי עדמיט, איך בין דאנקבאר, איי טענק. איך ווייס, איך עדמיט אז איך בין א חלק אלוקי ממעל וואס יעצט אויפגעשטאנען די באשעפער האט יעצט צוריקגעגעבן מיין נשמה, א נייע ספיריט, סאמטינג ניו פון יעסטערדעי, איך האב אים עס געגעבן, ער האט עס געהאלטן א גאנצע נאכט, ער האט צוריקגעגעבן מיר סאמטינג ניי, לעט מי סי וואט איט איז, לעט מי עקספלאר איט. דאס איז די ערשטע דיבור, די ערשטע מחשבה זאגט די בעל שם טוב זאל מען טראכטן זאל אינזין האבן מודה אני, מ'זאל קאנצענטרעיטן די thought, מ'זאגט ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כלכם היום, ביסט יעצט אויפגעשטאנען, ווערט דבוק אינעם אייבערשטן און אין די חיות, אין אונזער חיות וואס די באשעפער איז דער וואס געבט אונז חיות, און די ערשטע מעשה איז מ'וואשט זיך נעגל וואסער, מ'איז מ'פיוריפייט זיך, מ'נעמט אראפ די קליפות.
מחשבה דיבור מעשה.
סאו זאל די אייבערשטער העלפן זאל מען זוכה זיין צו קענען זיין פרעזענט, זוכה זיין צו קענען זיין קאנעקטעד צו אונזער חלק אלוקי ממעל, קענען ספאטן אונזער פרעה פונדערווייטענס. יא. שכוח הערשי. טענק יו. העלא, דאס איז הערשי קרויס. שקויעך פארן אויסהערן די שיעור, כ'האף אז דו האסט הנאה געהאט. מ'גייט ארויפלייגן דא אסאך גוטע קאנטענט, סאו סובסקרייב. און אויב דו האסט הנאה, פארגין פאר א צווייטן, שעיר. א', די ערשטע זאך איז, בינה, טראכט אריין. א', בינה, פארשטאנד?